דינסטאג בראשית, ווען מ'לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויאמר אלקים דער אייבערשטער האט געזאגט, תדשא הארץ דשא, די ערד זאל זיך איבערדעקן מיט א באגראזונג, עשב, פון פארשידענע מינים גראזן, מזריע זרע, וואס יעדע איינס זאל האבן אין זיך א זאמען ווייטער צו קענען איינפלאנצן, עץ פרי, ס'זאל ארויסגעבן ביימער וואס האבן דעם זעלבן טעם ווי דעם פרוכט, עושה פרי, וואס די פירות זאלן ווייטער ארויסגעבן פירות, למינו, די ביימער זאלן זיין באזונדער אפגעטיילט צווישן איין מין און די אנדערע, אשר זרעו בו, וואס די קערנדל וועט זיין אין דעם פרוכט, על הארץ, די אלע זאכן זאלן ארויסוואקסן אויף דער ערד, ויהי כן, און ס'איז טאקע אזוי געווען.

די געוויסע גראז ווערט אנגערופן מיטן נאמען עשב און אזוי יעדע מין הייסט עשב, אבער דשא מיינט עפעס אנדערש, דשא מיינט ווען די גאנצע ערד ווערט באגראזט, ואין לשון למדבר לומר דשא פלוני, מען קען ווען נישט זיך אויסדרוקן דשא פלוני אויף א געוויסע מין גראז, שלשון דשא היא לבישת הארץ בעשבים, ווען די ערד ווערט באקליידעט מיט גראז, כשהיא מתמלאת בדשאים. לויט דעם זאגט רשי תדשא הארץ וואס עס שטייט אין פסוק מיינט תתמלא ותתכסה לבוש עשבים, ס'זאל ווערן אנגעפילט און איבערגעדעקט מיט א קלייד פון גראז, בלשון לעז נקרא דשא ארבעריץ, כולם בערבוביא, אלע מינים, צומישט, וכל שורש לעצמו נקרא עשב, יעדע ווארצל פאר זיך ווערט אנגערופן עשב, מזריע זרע, שיגדל בו זרע, ס'זאל וואקסן אין דעם א זאמען, לזרוע ממנו במקום אחר, מ'זאל קענען פון דעם איינפלאנצן ערגעץ אנדערש. עץ פרי מיינט ער, שיהא טעם העץ כטעם הפרי, די טעם פונעם האלץ פונעם בוים זאל זיין אזוי ווי די טעם פון די פרוכט. זאגט אבער רשי והיא לא עשתה כן, די ערד האט נישט אויסגעפאלגט די באפעל, אלא ס'שטייט ווייטער אין פסוק ותוצא הארץ וגומר ועץ עושה פרי, ביימער וואס געבן ארויס פרוכט, ולא העץ פרי, שטייט נישט אז די האלץ אליין האט געהאט א טעם פונעם פרוכט. לפיכך כשנתקלל אדם על עוונו, ווען אדם איז געשאלטן געווארן צוליב זיין זינד, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה, איז אויך די ערד פארשאלטן געווארן ווי ס'שטייט דארט ארורה האדמה בעבורך.

זאגט דער פסוק ותוצא הארץ דשא, די ערד האט טאקע ארויסגעצויגן א באגראזונג, עשב גראז מזריע זרע, וואס געבט ארויס א זאמען מען זאל קענען ווייטער איינפלאנצן למינהו, טראץ דעם וואס זיי זענען נישט באפוילן געווארן ארויסצוקומען, באזונדער אפגעטיילט לויט די מינים, האבן זיי געמאכט א קל וחומר פון די ביימער, און זענען אויך ארויסגעקומען יעדע מין אפגעזונדערט איינס פון די אנדערע. ועץ עושה פרי, און די ערד האט אויך ארויסגעגעבן ביימער וואס געבן ארויס פרוכט, אשר זרעו בו וואס די זאמען איז דא אין אים, למינהו לויט זייערע מינים, וירא אלוקים כי טוב, דער אייבערשטער האט געזען אז דאס איז גוט. זאגט דער אור החיים הקדוש, דער פסוק איז לכאורה איבעריג, ווייל ס'שטייט דאך שוין סוף פון די פריערדיגע פסוק ויהי כן, אז אלעס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט איז מקויים געווארן, נאר ער וויל דא ארויסברענגען צוויי זאכן וואס איז נישט געשטאנען פריער, איינס, וואס רשי האט שוין פריער געזאגט,

פאר די דשאים שמעו האבן זיי געהערט שנצטוו האילנות על כך אז די ביימער זענען יא באפוילן געווארן אויף דעם, און ווי דער מהרל זאגט אז דער שר פון די גראז אויבן אין הימל האט געהערט ווי מען האט דאס באפוילן פאר די ביימער, ונשאו קל וחומר בעצמן כדמפורש באגדה בשחיטת חולין וואס די גמרא זאגט דארטן אז די גראז האט געטענה'ט מה דאך די ביימער וואס זיי זענען גרויס און פארצווייגט און אפילו ווען ס'וואקסט ארויס נאנט איינס צו די אנדערע קען מען נאך דערקענען א חילוק צווישן דעם מין און דעם מין, האט דער אייבערשטער זיי געהייסן אז זיי זאלן ארויסקומען למינו באזונדער אפגעטיילט, כל שכן אונז גראזעלעך וואס אונז זעמיר קליין און אז מ'וועט ארויסוואקסן צומישט וועט מען ווערן זייער צומישט צווישן איין מין און די אנדערע וועט נישט דערקענען קיין חילוק, איז זיכער אז אונז דארף מיר ארויסקומען לויט יעדע מין באזונדער אפגעטיילט איינס פון די אנדערע.

די באלייכטונגען וואס זענען שוין באשאפן געווארן אינעם ערשטן טאג, זאלן יעצט זיין ברקיע השמים, אין די אויסשפרייטונג פונעם הימל, ווי דער רמבן איז מסביר אז וויבאלד מען האט אויסגעשפרייט די הימל אינעם צווייטן טאג, האט דאס איבערגעהאקט צווישן די ליכטיגקייט, און ס'האט נישט געקענט מער אראפקומען שיינען אויף דער ערד, ממילא האט דער אייבערשטער יעצט געהייסן אז די מאורות זאלן אראפקומען אונטער די רקיע השמים, און ס'זאל קענען באלייכטן אויף דער ערד, הגם ס'איז נאך נישט געווען קיין מענטשן און קיין ברואים וואס זיי האבן געדארפט צוקומען צו די ליכטיגקייט, זאגן אבער די ראשונים אז אויכעט די געוויקסן דארפן צוקומען צום שיין פון די זון אדער פון די לבנה, ווי ס'שטייט אין פרשת וזאת הברכה, וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. להבדיל אפצוטיילן בין היום צווישן דעם טאג ובין הלילה און צווישן די נאכט, אויף דעם האט מען געדארפט האבן די מאורות, והיו און זיי זאלן אויכעט זיין לאותות צו צייכענעס, ווי רשי זאגט אז ווען ס'געשעהט א ליקוי לבנה צו א ליקוי חמה איז דאס א צייכן אז מ'דארף תשובה טוהן, אנדערע ראשונים לערנען אז דאס מיינט ווען די זון אדער די לבנה שטעלט זיך אפ פאר איינער פון די צדיקים אין אלע דורות איז דאס א צייכן ולמועדים, פון דעם האט מען געציילט די ימים טובים, און די חדשים, ולימים, און די טעג קען מען וויסן ווען ס'ענדיגט זיך דער טאג, אז ס'גייט אדורך די זון און נאכדעם די לבנה ווייסט מען אז ס'איז א פארטיגער טאג, ושנים און אויך די יארן רעכנט מען אויס לויט וויפיל מאל די זון איז אדורך געגאנגען. זאגט רשי יהי מאורות, מיום ראשון נבראו, די מאורות זענען שוין באמת באשאפן געווארן אינעם ערשטן טאג, וברביעי, אין דעם פערדן טאג, ציווה עליהם להיתלות ברקיע, האט ער באפוילן אויף זיי עס זאל ווערן אויפגעהאנגען אויפן הימל, וכן אזוי אויך כל תולדות שמים וארץ, אלע תולדות פון די הימל און פון די ערד נבראו זענען שוין באשאפן געווארן ביום ראשון, וכל אחד ואחד נקבע עס איז באשטימט געווארן ביום שנגזר עליו אין דעם טאג וואס מען האט גוזר געווען אויף אים אז דאס זאל געשטעלט ווערן אין פלאץ, הוא שכתוב את השמים, ביים ערשטן טאג שטייט שוין אז דער אייבערשטער האט באשאפן את השמים ואת הארץ, די את קומט מרבה זיין לרבות תולדותיהם פון די הימל ואת הארץ לרבות תולדותיה פון די ערד, יהי מאורות חסר ו' כתיב, ס'שטייט אזוי ווי מ'קען עס ליינען מארות וואס דאס מיינט א קללה, על שהוא יום מארה, די מיטוואכדיגע טאג איז א קללה'דיגע טאג ליפול אסכרה בתינוקות ס'קען אריינפאלן אין קליינע קינדער א מחלה וואס רופט זיך אסכרה וואס דאס הייבט זיך אן ביי די געדערעם און ס'קומט ארויף צום האלז און מ'קען זיך שטיקן דערפון, הוא ששנינו, דאס האבן מיר געלערנט ברביעי אין דעם פערדן טאג פון די וואך, היו מתענים, פלעגן די אנשי מעמד פאסטן על אסכרה שלא תיפול בתינוקות. להבדיל בין היום ובין הלילה, איז רשי מסביר לכאורה ביי דעם ערשטן טאג איז שוין געשטאנען אז מען האט געמאכט א חילוק צווישן די ליכטיגקייט און די פינסטערניש, פארוואס האט מען יעצט געדארפט מאכן נאכאמאל א חילוק בין היום ובין הלילה? זאגט רשי משנגנז האור הראשון, נאכדעם וואס מען האט באהאלטן דעם ערשטן ליכטיגקייט איז שוין נישט געווען יענע חילוק צווישן טאג און נאכט, האט מען געמוזט מאכן א פרישע חילוק דורך די זון און די לבנה, אבל בשבעת ימי בראשית, אדער איז דא א גרסה בשלושת ימי בראשית, שמשו האור והחושך הראשונים יחד, איז יא געווען די ליכטיגקייט און די פינסטערניש וואס האבן באדינט אין איינעם בין ביום בין בלילה, שפעטער ווען די ערשטע ליכטיגקייט איז באהאלטן געווארן דעמאלטס האט מען זיך באנוצט מיט די זון און די לבנה צו וויסן א חילוק צווישן טאג און נאכט.

אויפן צוקונפט, שעתידים ישראל להצטוות אז אידן גייען באפוילן ווערן על המועדות אויף די ימים טובים, והם נמנים זיי ווערן אלע געציילט למולד הלבנה לויט די געבורט פון די לבנה, ולימים, שימוש החמה חצי יום, די זון באדינט א האלבן טאג, ושימוש הלבנה חציו די אנדערע האלב טאג באדינט די לבנה, הרי יום שלם האט מען א גאנצן טאג. ושנים זאגט רש"י לסוף שס"ה ימים ורביע יום נאך דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג מיט א פערטל טאג יגמרו מהלכתם וועלן זיי ענדיגן זייער גאנג בי"ב מזלות און די צוועלף מזלות המשרתים אותם וואס טוען זיי באדינען והיא שנה און דאס איז א יאר וחוזרים ומתחילים פעם שניה לסבב בגלגל זיי הייבן אן א צווייטע מאל ארומצוגיין אין דעם ראד כמהלכן הראשון אזוי ווי זייער פריערדיגע גאנג.

ושמתי נהרות לאיים, טייכן וועל איך מאכן ס'זאל ווערן דערפון אינזלען, ס'וועט זיך אויסטרוקענען די פארמעגנס פון די אומות העולם, ואגמים אוביש, און די פארזאמלטע וואסערן וועל איך אויך אט אויסטרוקענען, דאס איז אלעס א משל אויף דעם וואס דער אייבערשטער וועט נקמה נעמען פון די גוים און אוועקנעמען זייערע כוחות און זיי אויסהרג'ענען. זאגט די תרגום, אחריב טורין ורמן וכל עסביהון איביש, ואשוי נהרין לנגון ואגמין איביש. זאגט דער פסוק והולכתי עיוורים, איך וועל פירן די אידן וואס יעצט אין גלות זענען זיי בלינד, זיי ווילן נישט זען דעם אייבערשטנ'ס ווילן, זיי ווילן נישט זען די גרויסקייט פונעם אייבערשטן און אים אויספאלגן, אבער לעתיד זאגט דער אייבערשטער וועל איך זיי פירן בדרך, אויף דעם גוטן תורה'דיגן וועג לא ידעו, וואס זיי האבן ביז יעצט נישט געקענט. נאך א פשט, מען רעדט דא פון דעם וואס די אידן וועלן דורכגיין דעם מדבר העמים ביים ארויסגיין פון גלות צוריקצוגיין קיין ארץ ישראל, זאגט דער אייבערשטער איך וועל זיי פירן אויף דעם וועג וואס זיי האבן טאקע נישט געקענט, בנתיבות אויף אזעלכע וועגן לא ידעו, וואס זיי האבן נישט געוואוסט, אדריכם וועל איך זיי מאכן טרעטן. אבער נישט ווי געווענליך וואס ווען א מענטש גייט די ערשטע מאל אויף א וועג זעט עס אים אויס ווי א פארדרייטע וועג און כאילו עס איז אים טונקל, ער קען נישט געהעריג גיין דארטן, זאגט דער אייבערשטער, אשים מחשך לפניהם לאור, די טונקעלע וועגן וועל איך מאכן פאר זיי אזוי ווי א ליכטיגקייט, ס'וועט זיין זייער א גלאטע וועג, מ'וועט קענען דארטן גיין אזוי ווי ס'איז שטארק ליכטיג. ומעקשים און די פארדרייטע וועגן למישור וועל איך פארוואנדלען צו א גראדע פלאץ, אזוי גלאטיג וועלן די אידן קענען שפאצירן ביים ארויסגיין פון גלות. אלה הדברים די זאכן עשיתם, ס'איז ביי מיר כאילו איך האב עס שוין געטון, ווייל ווען דער אייבערשטער זאגט צו עפעס, איז עס כאילו ס'איז שוין מקוים געווארן, ולא עזבתים און איך וועל זיי נישט פארלאזן.

זיי וועלן צוריק טרעטן אויף אהינטער און זיך אוועק דרייען דעם פנים, יבושו בושת, זיי וועלן זיך גוט פארשעמען, הבוטחים בפסל די אלע וואס האבן זיך פארזיכערט אינעם געטשקע, האומרים וואס זיי האבן געזאגט למסכה צו דעם געגאסענעם אפגאט, אתם אלוקינו, עטץ זענטס אונזער באשעפער, יעצט וועלן זיי זיך גוט אוועקשעמען פון זייער נארישקייט.

הביטו, כ'בעט ענק, קוקטס ענק צו לראות צו זען די אלע גוטעך זאכן וואס איך זאג ענק יעצט צו, און אז עטס זעטס די אלע טובות וואס איך בין פארגעברייט צו געבן פאר ענק, דארפט עטס ענק פארנעמען זיך צו פארבעסערן און צוריקצוקומען צו מיר. דער מהר"י קרא טייטשט אויס דעם פסוק, אידן וואס במשך דעם גלות, טראצדעם וואס זיי האבן געליטן, מ'האט זיי געפייניגט, האבן זיי זיך געמאכט ווי זיי הערן נישט און זיי זעען נישט, זיי האבן זיך נישט אפגערעדט, זיי האבן אלעס אנגענומען באהבה, דיע אידן וואס ביז יעצט האבן זיי זיך געפירט ווי די טויבע און ווי די בלינדע, פון יעצט און ווייטער זאלן זיי זיך יא עפענען די אויגן צו זען ווער ס'טשעפעט זיי, און זיי זאלן קומען פארציילן פארן אייבערשטן, און דער אייבערשטער וועט נקמה נעמען פון יענעם.

האט עטס געזאגט כאילו דער נביא ער איז גאר דער בלינדער ער איז גאר דער טויבער, עטס פלעגט זאגן מי עיוור כי אם עבדי, ווער איז דער בלינדער נאר מיין קנעכט זאגט דער אייבערשטער, וחירש ווער איז דער טויבער כמלאכי אשלח ס'איז נישט דא נאך אזא טויבער ווי דער מלאך דער שליח דער נביא וואס איך האב אים געשיקט ער זאל ענק מוסר זאגן. מי עיוור כמשולם, לויטן רד"ק איז עס א המשך, איבערגעחזרט פון די ערשטע האלב פסוק, זיי פלעגן זאגן ווער איז נאך אזא בלינדער, אזוי ווי דער שלימות'דיגער צדיק, וואס ער איז געקומען זיי מוכיח זיין, זיי פלעגן אים אוועקמאכן אז ער האט נישט איינגעזען דעם ריכטיגן וועג. ועיוור כעבד השם, ווי איז נאך דא אזא בלינדער ווי דער קנעכט פונעם אייבערשטן. רש"י זאגט, מי עיוור כמשולם, זאגט דער אייבערשטער פאר די אידן,

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל א', אם יאמרו, אויב די זינדיגע מענטשן וועלן זאגן, לכה אתנו, גיי מיט אונז, נארבה לדם, לאמיר לאקערן אויף בלוט, אונז'מיר לאקערן אויף מענטשן און זיי איבערפאלן און בארויבן, און אז ס'וועט אויספעלן וועט מען זיי הרג'ענען, נצפנה, לאמיר זיך באהאלטן לנקי, אויף דעם ריינעם מענטש חינם אומזיסט,

אונז'מיר אוועקנעמען זיין געלט, וואס מיט דעם איז ער חשוב כמת, ותמימים און די גאנצע, ווען זיי האבן נאך זייער גאנצע געלט, וועל מען זיי איינשלינגען כיורדי בור, אזוי ווי די מענטשן וואס נידערן אראפ אין גריב, זאגט די תרגום נבלעינון כשיול לחיי, ולדלא מום היך נחתי גובא. זאגט דער פסוק פארוואס וועל מען זיי באפאלן, ווייל כל הון יקר נמצא, ס'געפינט זיך מיט די מענטשן אלע טייערע פארמעגנס, זיי האבן אויף זיך גאלד און זילבער און געלט, נמלא בתינו שלל, אונז'מיר אנפילן אונזערע הייזער מיט די רויב, שיינע קליידער און אנדערע זאכן וואס מ'וועט אוועקרויבן פון זיי, זאגט דער תרגום כל עותרא ויקרא נשכח ונמלא בתנא בזתא. זאגט דער פסוק זיי ווילן צורעדן דעם קינד ער זאל קומען מיט זיי, זאגן זיי אים אז די אויסוואל ליגט אין זיינע הענט, נאכדעם וואס מען וועט אוועקכאפן די פארמעגן פון יענעם, גורלך תפיל בתוכנו, אדער וועסטו קענען מאכן א גורל און זיך צעטיילן און נעמען דיין חלק צו דיר, אדער וועט מען אלעס צוזאמנעמען אין איינעם, כיס אחד יהיה לכולנו, צוזאמען האבן איין בייטל, איין קאסע וואו יעדער וועט אריינלייגן, און מען וועט ארויסנעמען דערפון יעדער איינער א אייניגע חלק, זאגט דער תרגום, פייסך ארמי בינתנא כיסא חד יהוי לכולנא. זאגט ער אבער, בני מיין זון, אל תלך בדרך איתם, גיי נישט אויפן וועג מיט זיי, לא מיבעיא, אויף דעם וועג ווי זיי גייען יעצט באראבעווען אדער הרג'ענען, איז דאך זיכער אז דו זאלסט נישט גיין מיט זיי, נאר מנע רגלך מנתיבתם, פארמייד דיין פיס פון גיין אויף זייערע וועגן אפילו ווען זיי גייען צו האנדל, זיי גייען סתם אזוי אויפן וועג זאלסטו אויכעט נישט גיין מיט זיי, וויבאלד זיי זענען זינדיגע מענטשן וועט זיך אייביג מאכן עס וועט אונטערקומען פאר זיי עפעס א רויב און זיי וועלן דיך בעטן אז דו זאלסט זיי צוהעלפן אין זייערע עבירות. זאגט דער תרגום, ברי לא תיזל בארחא עמהון, מנע רגלך מן שביליהון. זאגט די משנה, מען הייבט אן מסכת יבמות פרק א', די דין יבמה שטייט אין פסוק, אויב א מענטש איז געשטארבן און האט נישט געהאט קיין קינדער, דארף זיין פרוי מייבם ווערן צו דעם פארשטארבענעם מענטשנ'ס ברודער פון איין טאטן, אדער קען יענער געבן חליצה, און דורך דעם ווערט זי פטור און זי קען גיין חתונה האבן צו יעדן איינעם וועם זי וויל. זאגט די משנה, חמש עשרה נשים ס'איז דא פופצן פרויען וואס זיי זענען אסור אויף דעם יבם באיסור ערווה, איז לא מיבעיא וואס זיי אליין זענען פטור פון חליצה ויבום, נאר פוטרות צרותיהן, אפילו די אנדערע פרוי וואס איז אינאיינעם מיט זיי געווען חתונה געהאט צו דעם פארשטארבענעם מענטש, ווערן אויכעט פטור יעצט פון חליצה אדער יבום אויב ס'איז נישט דא נאך א ברודער וואס קען מייבם זיין אדער געבן חליצה, און אויב ס'איז יא דא נאך א ברודער, און די צרה פון די ערווה איז טאקע געגאנגען און חתונה געהאט, זי איז נתייבם געווארן צו דעם דריטן ברודער, וואס פאר יענעם איז זי נישט געווען קיין צרת ערווה, און יענער האט געהאט נאך א פרוי און ער איז געשטארבן, איז וצרות צרותיהן, ווערט אויך געפטר'ט מן החליצה ומן היבום, די פרוי פון דעם דריטן ברודער, וואס זי איז נאר געווען א צרה מיט די צרת ערווה פון דעם צווייטן ברודער, איז יעצט אויכעט פטור פון חליצה און פון יבום, עד סוף העולם מיינט אפילו זיי זענען געווען הונדערט ברודערס, און ווען איינער איז געשטארבן האט דער צווייטער מייבם געווען די צרה פון די ערווה, און ווען דער צווייטער איז געשטארבן האט דער דריטער מייבם געווען די צרה פון די צרה, און אזוי ווייטער און ווייטער, ווען דער לעצטער ברודער שטארבט, און די צרה פון די צרה פון די צרה פאלט אראפ ליבם פאר דעם איין ברודער וואס ער האט דא געהאט א ערווה, ווערט זי פטור פון חליצה און פון יבום. ואלו הן רעכנט ער אויס די פופצן פרויען וואס זיי זענען אסור אויף דעם ברודער דעם יבם באיסור ערווה און זיי אליין זענען פטור און זיי פטר'ן אויכעט זייערע צרות בתו צום ביישפיל ס'איז געוועזן צוויי ברודערס ראובן און שמעון און ראובן האט חתונה געהאט מיט שמעון'ס טאכטער איז ווען ראובן שטארבט פאלט דאך ראובן'ס פרוי אראפ ליבם צו זיין ברודער אויב אבער ער האט נאר געהאט דעם ברודער שמעון, וואס דעמאלס קומט אויס אז שמעון'ס אייגענע טאכטער פאלט אראפ ליבם, איז זי פטור פון חליצה און פון יבום, און אויכעט אויב ראובן האט געהאט א אנדערע פרוי, וואס זי איז די צרה פאר די טאכטער, איז זי אויכעט פטור פון חליצה ויבום. די זעלבע זאך ובת בתו. ראובן איז געווען חתונה געהאט צו שמעון'ס טאכטער'ס טאכטער, ובת בנו, ער איז געווען חתונה געהאט צו שמעון'ס זוהן'ס טאכטער, און דער ברטנורא זאגט אז די בתו, בת בתו ובת בנו, רעדט מען נישט, קינדער וואס ער האט געהאט פון זיין געהעריגע פרוי, ווייל דאס איז נכלל אין בת אשתו, ובת בנו ובת בתו וואס די משנה זאגט ווייטער, נאר דא רעדט מען פון בתו מאנוסתו, ער האט געהאט באצווינגען א פרוי, און געהאט מיט איר א טאכטער, און ראובן האט חתונה געהאט מיט די טאכטער, ובת בתו ובת בנו, מיינט אויכעט, מאנוסתו, זיי זענען אויכעט אסור אויף אים באיסור ערווה, און זיי פטר'ן זייערע צרות אויך. זאגט די משנה בת אשתו, אויב ראובן האט געהאט חתונה געהאט צו די טאכטער פון שמעון'ס פרוי, סיי אויב זי איז אויך געווען א טאכטער פון שמעון, סיי עס איז געווען א טאכטער נאר פון שמעון'ס פרוי, אויף יעדן פאל איז זי אן ערווה אויף שמעון. ובת בנה, ראובן האט חתונה געהאט צו שמעון'ס פרוי'ס זון'ס א טאכטער, ובת בתה, ראובן האט חתונה געהאט מיט שמעון'ס פרוי'ס טאכטער'ס טאכטער, אדער חמותו, ראובן איז געווען חתונה געהאט מיט שמעון'ס שוויגער, שמעון האט געהאט א שוויגער וואס ווען דער שווער זיינער איז געשטארבן האט זי חתונה געהאט מיט זיין ברודער ראובן, און יעצט פאלט זי אראפ ליבום פאר אים, אדער ואם חמותו, שמעון'ס שוויגער'ס מאמע, ואם חמיו, שמעון'ס שווער'ס מאמע, אחותו מאמו, ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס זי איז געוועזן א שוועסטער פאר שמעון פון איין מאמע, מיט ראובן האט זי גארנישט געהאט, ווייל ראובן מיט שמעון זענען נאר ברידערס פון איין טאטע, די מצוה פון יבום גייט אן נאר ווען מ'איז א ברידער פון איין טאטע אפילו מ'איז נישט קיין ברידער פון די זעלבע מאמע, מ'לערנט עס ארויס פון די בני יעקב וואס זיי זענען געוועזן ברידערס נאר פון איין טאטע און נישט פון איין מאמע, קומט אויס אז ער האט געמעגט חתונה האבן מיט שמעון'ס האלבע שוועסטער, אבער יעצט ווען ראובן איז געשטארבן און די פרוי פאלט אראפ ליבום איז זי אסור אויף שמעון ווייל זי איז זיין שוועסטער פון איין מאמע ואחות אמו ראובן האט חתונה געהאט מיט שמעונ'ס מאמע'ס שוועסטער ואחות אשתו ער האט געהאט חתונה געהאט מיט שמעונ'ס ווייב'ס שוועסטער ואשת אחיו מאמו ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס זי איז געוועזן פארדעם חתונה געהאט צו איינער וואס ער איז געווען א האלבע ברודער מיט שמעון פון איין מאמע, קומט אויס אז ראובן האט מיט איר געמעגט חתונה האבן, ס'איז גארנישט געווען פאר אים, אבער פאר שמעון איז עס אסור באיסור ערווה, ווייל אפילו דער ברודער זיינער לעבט שוין נישט, אבער דער ברודער'ס פרוי, אפילו ס'איז נאר א ברודער פון איין מאמע, איז ער אסור חתונה צו האבן מיט די פרוי. ואשת אחיו שלא היה בעולמו, אויב דער יבם איז קיינמאל נישט געווען אויף די וועלט צוזאמען מיט די ברודער וואס איז יעצט געשטארבן, ער איז געבוירן געווארן שוין נאכדעם וואס דער ברודער איז געשטארבן, איז די פרוי פון דעם ראובן וואס ער איז יעצט געשטארבן אסור אויף דעם פריש געבוירענעם קינד, ווייל זיי האבן נישט געהאט ישיבה אחת בעולם, זענען קיינמאל נישט געווען אינאיינעם אויף די וועלט, איז אפילו ווען ס'איז געווען דא דריי ברודער, ראובן שמעון לוי, און שמעון איז יא געווען מיט ראובן אינאיינעם, און ער האט מייבם געווען ראובן'ס פרוי, און ס'איז געבוירן געווארן דא א לוי, און ווען שמעון שטארבט, איז דא צוויי פרויען וואס פאלן ליבום, שמעון'ס פרוי, און אויכעט ראובן'ס פרוי, וואס זי איז אסור אויף לוי אלס אשת אחיו שלא היה בעולמו, איז נישט נאר ראובן'ס פרוי אסור, נאר אויכעט שמעון'ס פרוי, וואס זי איז א צרת ערווה, איז אויכעט אסור אויף דעם לוי, ווייל זי איז צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, וכלתו די פופצנטע ערווה איז א שניר, אויב שמעון האט געהאט א שניר, זיין זון איז געווען חתונה געהאט צו איינעם, און דער זון איז געשטארבן, און די שניר בלייבט אסור אויפן שווער אפילו נאכדעם וואס דער זון שטארבט, און זי איז געגאנגען און חתונה געהאט צו ראובן וואס איז א ברודער מיט שמעון, איז ווען ראובן שטארבט קומט דאך אויס אז די שניר פאלט ליבום פאר דעם שווער וואס ער איז שמעון, איז נישט נאר זי אליין פטור פון חליצה ויבום, נאר אויך אויב ראובן האט געהאט א צווייטע פרוי טוט זי פטר'ן די צרה. הרי אלו פוטרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם, ווי משנה בית העט אביסל מער מסביר זיין ווי אזוי מען פטר'ט די צרה און די צרות צרה. זאגט די משנה וכולן די אלע חמש עשרה נשים אם מתו, אויב די עריות זענען געשטארבן נאך פאר זייערע מענער, קומט דאך אויס אז די אנדערע פרוי איז מער נישט קיין צרת ערווה, ווען זי פאלט ליבום איז זי יא מותר חתונה צו האבן צו דעם ברודער. או מיאנו, די הלכה איז אז א קטנה וואס איר מאמע אדער ברודער האט מקבל קידושין געווען פאר איר, איז דאס נאר א שוואכע קידושין, א שוואכע נישואין, און זי קען זאגן איך דארף נישט דעם מאן, און זי גייט ארויס פון אים אן א גט. איז אויב ראובן'ס פרוי וואס זי איז געווען אסור בערווה אויף שמעון איז געווען נאך א קטנה און זי האט ממאן געווען אין דעם ראובן נאך פאר ער איז געשטארבן דעמאלטס איז די אנדערע פרוי מער נישט קיין צרת ערווה און זי איז יא מחויב חליצה אדער יבום. און דער ברטנורא שמועסט אויס לכאורה ביי די טאכטער פון שמעון איז דאך נישט שייך צו זאגן אז זי זאל ממאן זיין, ווייל אויב איר טאטע לעבט נאך, איז דאך די טאטע מקבל די קידושין, און אז די טאטע איז מקבל די קידושין איז עס א תורה'דיגע זאך און מען קען נישט ממאן זיין. זאגט ער, ס'איז יא דא א מציאות פון א יתומה בחיי האב, צום ביישפיל דער טאטע האט איר איינמאל חתונה געמאכט און זי האט זיך גע'גט, איז יעצט אויב זי וויל נאכאמאל חתונה האבן קען מער נישט די טאטע מקבל זיין אירע קידושין, און דאס איז א שוואכע נישואין וואס אויף די צווייטע נישואין קען זי יא ממאן זיין, איז דא וועט מען אויכעט רעדן אז ער האט איר חתונה געמאכט קודם צו א צווייטן, און נאכדעם וואס זי האט זיך אפגע'גט איז זי געגאנגען און חתונה געהאט מיט ראובן, און זי האט ממאן געווען אין אים, או נתגרשו, אדער אויב די חמש עשרה נשים האבן זיך אפגע'גט פון זייערע מענער פארן שטארבן, קומט אויס אז ווען דער ראובן שטארבט איז די אנדערע פרוי מער נישט קיין צרת ערווה, או שנמצאו איילוניות, ס'שטעלט זיך ארויס אז דא איז געווען א מקח טעות, מ'האט געמיינט אז זי וועט קענען האבן קינדער, און דערווייל איז זי א איילונית, אזוי ווי א זכר וואס ס'קען נישט געבוירן, ממילא קומט אויס אז ס'ווערט גערעכנט כאילו זי האט קיינמאל נישט געהאט חתונה געהאט צו דעם מאן. אויף די אלע פעלער, צרותיהן מותרות, זענען די צרות זייערע יא מותר נתייבם צו ווערן צו דעם שמעון. זאגט אבער די משנה ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילוניות או שמיאנו ווייל דריי פון די פריערדיגע זאכן ביי די שוויגער די שוויגערס מאמע און די שווערס מאמע קענסטו נישט זאגן אז זיי זענען אן איילונית ווייל זיי האבן דאך שוין געהאט קינדער זיי זענען דאך שוין א שוויגער אדער א מאמע פון איינעם און דו קענסט אויכעט נישט זאגן אז זיי ממאן געווען ווייל מיאון איז נאר שייך ביי קטנות און איינער וואס האט שוין געהאט א קינד קען שוין נישט ממאן זיין משנה בית שמועסט ער אביסל איבער די הלכה כיצד פטרס צרותיהן, ווי אזוי גייט דאס צו אז די חמשה עשר נשים טוען פטר'ן זייערע צרות פון חליצה און פון יבום. היתה בתו, אויב זיין טאכטער, שמעון'ס טאכטער, או אחת מכל העריות האלו, אדער איינער פון די אנדערע עריות וואס די משנה האט פריער אויסגערעכנט, איז געווען נשואה לאחיו, חתונה געהאט מיט זיין ברודער ראובן, ולו אישה אחרת, דער ראובן האט אויך געהאט א צווייטע פרוי. ומת, ראובן איז געשטארבן אן קינדער. איז כשם שבתו פטורה, פונקט ווי שמעון'ס טאכטער איז פטור פון חליצה ויבום, ווייל זי קען דאך נישט חתונה האבן מיט איר טאטן, כך צרתה פטורה, אזוי איז אויך די אנדערע פרוי, איר צרה, פטור פון חליצה און פון יבום. גייט ער יעצט אויסשמועסן וואס מיינט צרות צרותיהן, הלכה צרות בתו, אויב די צרה פון שמעון'ס טאכטער איז געגאנגען ונישאת לאחיו השני, דער ראובן האט געהאט נאך א ברודער לוי, וואס פאר דעם לוי איז יא געווען מותר צו מייבם זיין איינע פון די פרויען פון ראובן, ס'איז נישט פאר אים געווען קיין טאכטער אדער א צרה פון זיין טאכטער, האט ער מייבם געווען די צרה פון שמעון'ס טאכטער, ולו אישה אחרת, דער לוי האט אויך געהאט אן אנדערע פרוי. ומת, נאכדעם איז דער לוי געשטארבן אן קינדער, קומט דאך אויס אז ס'פאלן יעצט אראפ צוויי פרויען ליבום פאר שמעון, איינס איז געווען אמאל א צרה פאר זיין טאכטער ווען זי איז געווען חתונה געהאט צו ראובן איז זי געווען א צרה פאר שמעון'ס טאכטער, און נאכדעם איז דא די אנדערע פרוי פון לוי וואס זי איז א צרה פאר די צרה פון זיין טאכטער, איז כשם שצרת בתו פטורה, פונקט ווי די פרוי וואס זי איז געוועזן א צרה פאר זיין טאכטער איז פטור. ווייל זי ווערט באטראכט ווי אשת אחיו שיש לו בנים, וויבאלד ווען זי איז די ערשטע מאל געפאלן ליבום איז זי געפאלן אינאיינעם מיט שמעון'ס טאכטער, און דעמאלטס איז זי געווען אסור אויף אים, ווערט זי באטראכט אזוי ווי א ברודער'ס פרוי וואס זי האט קינדער, און ער מעג מער קיינמאל מיט איר נישט חתונה האבן. איז כך צרת צרתה פטורה, די זעלבע זאך די אנדערע פרוי, לוי'ס פרוי, וואס זי איז א צרה פאר די צרה פונעם טאכטער פון שמעון, איז אויכעט פטור פון חליצה ויבום, אפילו הן מאה, אפילו ס'וועט זיין אזוי ווייטער און ווייטער הונדערט ברידערס, וואס ווען איינער איז געשטארבן האט דער צווייטער מייבם געווען די צרה פון די צרה פון די צרה פון די טאכטער פון שמעון, וועט ער קיינמאל נישט מעגן מיט זיי חתונה האבן. זאגט די משנה כיצד אם מתו צרותיהן מותרות, וויאזוי גייט צו די מעשה אז אויב די עריות זענען געשטארבן זענען די צרות יא מותר בחליצה ויבום? היתה בתו, אויב די טאכטער פון שמעון, או אחת מכל העריות האלו אדער איינע פון די אנדערע עריות וואס די משנה האט פריער אויסגערעכנט, איז געווען נשואה לאחיו חתונה געהאט צו זיין ברודער ראובן, ולו אישה אחרת און דער ראובן האט אויך געהאט אן אנדערע פרוי, מתה בתו, אויב די טאכטער פון שמעון, איז געשטארבן, או נתגרשה, אדער אפגעגט געווארן פון דעם ראובן, ואחר כך מת אחיו, און נאכדעם איז דער ברודער ראובן געשטארבן, צרתה מותרת די אנדערע פרוי איז יא מותר בחליצה ויבום וויבאלד זי איז מער נישט קיין צרת הבת וכל היכולה למאן ולא מיאנה יעדע פרוי וואס זי נאך א קטנה און זי וואלט געקענט ממאן זיין זאגן איך דארף נישט דעם מאן אפילו זי האט עס נישט געטון צרתה חולצת ולא מתייבמת איר צרה טאר נישט נתייבם ווערן ווייל ס'זעהט אויס ווי א צרת ערווה. אבער ס'איז דאך נישט קיין ריכטיגע צרת ערווה, וויבאלד זי איז נאר א קטנה, איז איר קידושין, איר נישואין, נישט קיין ריכטיגע חתונה, ממילא חליצה וועט מען יא דארפן געבן פאר די צרה. משנה ג' שש עריות חמורות מאלו, ס'דא זעקס ערווה'ס וואס זענען נאך הארבער ווי די פריערדיגע פופצן, מיט וואס איז עס הארבער, מפני שנשואות לאחרים, זיי מעגן אפילו נישט חתונה האבן, מיט זיין ברודער, זיי מוזן האבן חתונה געהאט צו א פרעמדן מענטש, צרותיהן מותרות, אויב איינער פון די זעקס עריות האט חתונה געהאט מיט א פרעמדן מענטש און יענער האט געהאט נאך א פרוי און דער פרעמדער מענטש איז געשטארבן, מעג דער מענטש חתונה האבן מיט די צרה פון זיין ערווה. ווייל נאר לגבי יבום איז געזאגט געווארן די הלכה אז א ערווה טוט פטר'ן די צרה אירע פון חליצה ויבום, און מען טאר נישט חתונה האבן מיט די צרה אירע, ווייל ס'הייסט אשת אחיו שלא במקום מצוה, אשת אחיו שיש לו בנים כאילו, אבער אויב זי האט חתונה געהאט צו א פרעמדן מענטש, מעג מען נאכדעם חתונה האבן מיט איר צרה. אדער ווי דער רמב"ם לערנט פשט, אז אויב ראובן האט עובר געווען און ער האט יא חתונה געהאט מיט איינע פון די זעקס עריות פון שמעון, וואס ראובן האט אויכעט נישט געמעגט חתונה האבן מיט זיי, איז נאכדעם ווען ראובן שטארבט און ער האט איבערגעלאזט צוויי פרויען, די איסור'דיגע פרוי וואס זי איז א ערווה, און א צווייטע פרוי, הייסט נישט די אנדערע פרוי קיין צרת ערווה, ווייל די קדושין האט נישט תופס געווען אויף די ערווה, און דערפאר וועט די אנדערע פרוי יא מחויב זיין בחליצה וביבום. וואס זענען די זעקס עריות? אמו איז זיין מאמע. שמעון'ס מאמע טאר דאך נישט חתונה האבן מיט ראובן, אפילו אויב זי איז נישט ראובן'ס מאמע, ווייל ס'איז פשוט געווען זיין טאטנ'ס פרוי. אדער ואשת אביו, שמעון'ס טאטנ'ס פרוי, ואחות אביו, זיין טאטנס שוועסטער, אחותו מאביו, זיין שוועסטער פון איין טאטע, ואשת אחי אביו, זיין טאטנס ברודערס פרוי, ואשת אחיו מאביו, זיין ברודער פון איין טאטנס פרוי, וואס זי איז פונקט אזוי אסור אויף ראובן ווי אויף שמעון. איז אויב זי האט חתונה געהאט צו א פרעמדן, און יענער האט חתונה געהאט צו נאך א פרוי, און דער פרעמדער איז געשטארבן, מעג שמעון חתונה האבן מיט די צרה פון די ערווה, אדער ווי דער רמב"ם לערנט, אויב ראובן האט עובר געווען, און חתונה געהאט צו איינע פון די זעקס עריות באיסור, הייסט נישט די אנדערע פרוי זיינע קיין צרת ערווה, און זי איז מחויב בחליצה וביבום. משנה ד. בית שמאי מתירין הצרות לאחים, דער בית שמאי האט נישט געהאלטן די דרש אז א צרת הבת אדער א צרה פון איינע פון די חמש עשרה עריות זאל זיין פטור פון חליצה ויבום, זיי האבן געהאלטן אז די ברודער מעג יא מייבם זיין די צרה פון די ערווה. חלצו, אויב מען האט געגעבן חליצה פאר די צרה פון די ערווה, בית שמאי פוסלין מן הכהונה, די פרוי ווערט אסור חתונה צו האבן מיט כהנים, ווייל א חלוצה איז דאך פסול פאר כהנים, ובית הלל מכשירים, ווייל זיי האבן געהאלטן אז די חליצה האט נישט אויסגעפעלט, זי איז פטור געווען פון חליצה, איז אפילו מען האט געמאכט חליצה איז עס גארנישט ווערט, ס'הייסט כאילו א פרעמדער מענטש וואס געבט איר חליצה, זי מעג געהעריג חתונה האבן צו כהנים. נתייבמו, אויב די צרת הבת האט חתונה געהאט מיט דעם שמעון, בית שמאי מכשירים, זי הייסט נישט קיין זונה, פארקערט זי האט געטון א מצוה פון יבום, און ווען דער שמעון שטארבט מעג זי רואיג חתונה האבן מיט כהנים, ובית הלל פוסלין, דער בית הלל האט געהאלטן אז זי ווערט אזוי ווי א זונה וויבאלד זי האט חתונה געהאט באיסור צו די ברודער פון איר מאן, וואס מען טאר נישט חתונה האבן מיט א מאן'ס ברודער שלא במקום מצוה, ס'א איסור כרת. זאגט אבער די משנה, אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, טראץ די גרויסע מחלוקה צווישן די בית שמאי און די בית הלל, צו זי איז מותר ביבום אדער אסור, צו זי איז כשר פאר א כהן אדער פסול, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, די בית שמאי האט זיך נישט צוריקגעהאלטן פון חתונה האבן מיט פרויען פון די בית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. ווי די ברטנורא שמועסט אויס, דאס איז זיכער אז די בית שמאי האט נישט געוואלט חתונה האבן מיט אזא צרת הבת וואס זי האט נישט באקומען קיין חליצה ויבום ווייל ס'איז דאך א איסור לאו, פלעגט מען זיי פארציילן זאלסט נישט נעמען די און די פרוי וויבאלד לויט דיר איז זי א יבמה לשוק, זי איז נישט מותר געווארן, זי האט נישט געהאט קיין חליצה ויבום. אבער אנדערע פרויען פון די בית הלל האבן זיי יא גענומען, און ווען די בית הלל האבן זיך געוואלט משדך זיין מיט א טאכטער פון די בית שמאי, אויב די טאכטער איז געבוירן געווארן דורך א יבום פון צרת הבת, האבן זיי געזאגט פאר די בית הלל, לויט ענק איז די קינד א ממזר, ווייל זי איז געבוירן געווארן פון א יבום וואס האט נישט געטארט פארקומען, ס'איז אשת אחיו שלא במקום מצוה, ס'איז איסור כרת, די קינד איז א ממזר. אבער מיט אנדערע טעכטער פון די בית שמאי האבן די בית הלל זיך נישט צוריקגעהאלטן פון חתונה האבן.

איינער פון די בית שמאי וואס ער האט געוואלט עוסק זיין בטהרות האט זיך נישט צוריקגעהאלטן פון בארגן א כלי פון די בית הלל אפילו ס'קען זיין אז לויט זיין שיטה איז די כלי א טמא'נע כלי מ'האט זיך נישט צוקריגט און מ'האט זיך ווייטער געבארגט כלים איינער פארן צווייטן. און די ברטנורא ברענגט אז די גמרא פרעגט שוין ס'שטייט דאך א פסוק לא תתגודדו און מ'דרשנ'ט לא תעשו אגודות אגודות, איז וויאזוי קען זיין אז די בית שמאי האט זיך געפירט ווי זייער שיטה און די בית הלל ווי זייער שיטה לגבי צרת הבת? ענטפערט די גמרא, דאס איז נאר געזאגט געווארן ווען ס'איז דא איין בית דין אין די שטאט און א חלק פון די בית דין פסק'נט אזוי און די צווייטע חלק פון די בית דין פסק'נט אנדערש, דעמאלטס זעט עס אויס ווי אגודות אגודות דאס טאר נישט זיין, אבער צוויי בתי דינים אין די זעלבע שטאט, און כל שכן צוויי בתי דינים אין אנדערע שטעט, איז נישט קיין פראבלעם פון לא תתגודדו, ממילא האבן זיי געמעגט זיך אזוי פירן יעדער איינער ווי זייער שיטה. זאגט די גמרא אין מסכת יבמות דף טו עמוד ב', שאלו את רבי יהושע, צרת הבת מהו, וואס איז די הלכה צו די צרה פון א טאכטער מעג נתייבם ווערן אדער נישט, אמר להם מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אזוי ווי אונז האמיר געלערנט פריער אין די משנה. זאגט די גמרא אויף דף טז עמוד א', גופא בימי רב דוסא בן הרכנס התירו צרת הבת לאחין, אין די צייטן פון רב דוסא בן הרכנס האבן זיך מענטשן עפעס איינגעפירט און ס'איז מותר געווארן אז דער ברודער זאל מייבם זיין די אנדערע פרוי פון דעם פארשטארבענעם ברודער, טראץ דעם וואס זי איז א צרה פאר זיין אייגענע טאכטער, וואס לויט די בית הלל טאר מען דאס נישט טון, נאר לויט די בית שמאי מעג מען עס טון. והיה הדבר קשה לחכמים, ס'איז שווער געווען די זאך פאר די חכמים, מפני שחכם גדול היה, זיי האבן געהאלטן אז רב דוסא האט דאס אזוי איינגעפירט, און ער איז געווען א גרויסער חכם, מען האט געדארפט אדורכקומען זיך מיט אים, זען פארוואס ער האט אזוי געזאגט, ועיניו קמו מלבוא לבית המדרש, ער פלעגט שוין אבער נישט קומען אין שול אריין, זיינע אויגן האבן אים נישט געהעריג געדינט מער, פלעגט ער זיצן אינדערהיים, האט מען געדארפט ארויסשיקן א דעלעגאציע זיך איבערצושמועסן מיט אים. אמרו האבן זיי געזאגט מי ילך ויודיעו, ווער זאל גיין איינמעלדן פאר ר' דוסא אז די וועלט האט זיך עפעס אנגעהויבן צו פירן, מתיר זיין צרת הבת. אמר להן רב שיע, וואס ער איז געווען דער אב בית דין יענע צייט, אני אלך איך וועל גיין. ואחריו מי, ווער וועט גיין נאך אים? ר' אלעזר בן עזריה וואס ער איז געווען דער נשיא. ואחריו מי, ווער וועט גיין נאך אים? ר' עקיבא, וואס ער איז געווען אן אויסגערופענער תלמיד חכם. הלכו זענען זיי געגאנגען ועמדו זיך אראפגעשטעלט על פתח ביתו ביי די עפענונג פון זיין הויז. נכנסה שפחתו איז זיין דינסט אריינגעגאנגען אמרה לו האט צו אים געזאגט רבי חכמי ישראל באין אצלך די חכמים פון די אידן זענען געקומען צו דיר אמר לה יכנסו זאלן זיי אריינגיין ונכנסו זענען זיי אריין תפסו לרב שיע האט ער אנגעכאפט רב שיע והושיבהו האט אים געזעצט על מיטה של זהב אויף א גאלדענע בעט ווייל ער איז דאך געווען דער אב בית דין אמר לו רבי, אמור לתלמידך אחר וישב, רב שי' האט אים געזאגט, רבי, זאג פאר דיין אנדערן תלמיד זאל זיך אויכעט זעצן. אמר לו מי הוא ווער איז דער אנדערער? האט ער געענטפערט רבי אלעזר בן עזריה. אמר האט ער געזאגט ויש לו בן לעזריה חבירנו, כ'האב זייער גוט געקענט זיין טאטן עזריה, כ'האב נישט געוואוסט ער האט אזא חשוב'ן זון, קרא עליו המקרא הזה, נער הייתי איך בין געווען יונג, און דעמאלטס האב איך געקענט דעם עזריה, גם זקנתי יעצט בין איך אלט געווארן, זעה איך אז זיין זון האט איבערגענומען די נשיאות, ולא ראיתי צדיק נעזב כ'האב נישט געזען קיין פארלאזטן צדיק, דער עזריה איז נישט פארלאזט געווארן וזרעו מבקש לחם, און כ'האב נישט געזען אז זיין זון זאל דארפן בעטן ברויט, זאגט דער מהרש"א ווייל רבי אלעזר בן עזריה און זיין טאטע זענען געווען גרויסע עשירים. אין ירושלמי איז משמע אז ער האט דאס געזאגט אויף עזרא הסופר וואס ער האט נאך געקענט עזרא הסופר, ווי מ'וועט שפעטער אויסשמועסן פונעם רמב"ם אז ר' דוסא בן הרכינס האט געלעבט הונדערטער יארן און ער האט נאך געקענט חגי הנביא, ממילא האט ער געזאגט דעם פסוק אויף עזרא הסופר וואס ר' אלעזר בן עזריה איז געווען פון אים א צענטער דור. תפסו האט ער אנגעכאפט אויכעט ר' אלעזר בן עזריה והושיבו על מיטה של זהב צוליב דעם וואס ער איז געווען דער נשיא האט ער אים מכבד געווען צו זיצן אויף א גאלדענע בעט. אמר לו, רבי אמור לתלמידך אחר וישב, דא דא נאך איינער פון דיינע תלמידים זאג אים אויך צו זיצן. אמר לו מי הוא, ווער איז דער דריטער? האבן זיי געזאגט עקיבא בן יוסף. אמר לו, אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך, מסוף העולם ועד סופו דיין נאמען גייט אויף די גאנצע וועלט יעדער האט שוין געהערט פון דיין גרויסקייט, שב בני שב זאגט דער מהרש א, ער האט אים נישט געהייסן זיצן אויף א גאלדענע בעט, ווייל ער איז דאך געווען פון די יונגערע תלמידים, און ער איז נישט געווען קיין נשיא אדער אב בית דין, אבער ער האט אים מכבד געווען צו זיצן. האט ער אים געזאגט, כמותך אזוי ווי דיר ירבו זאלן זיך פארמערן בישראל, זאגט דער מהרש א, לאפיקי צווישן גרים, עקיבא בן יוסף האט דאך געווען געשטאמט פון גרים, האט ער געזאגט, איך וויל נישט אז פון די גרים זאלן ארויסקומען אזעלכע חשוב'ע ווי דיר, צווישן די אידן זאלן אויפוואקסן אזעלכע גרויסע ווי דיר ר' עקיבא. התחילו מסבבים אותו בהלכות, זיי האבן נישט געוואלט גלייך צוגיין צום טעמע פון צרת הבת, האבן זיי אנגעהויבן ארומשמועסן ארום און ארום פון פארשידענע הלכות, עד שהגיעו לצרת הבת ביז זיי זענען אנגעקומען צו די הלכה פון צרת הבת. אמרו ליה, צרת הבת מהו וואס איז די הלכה צו מען מעג מייבם זיין די צרה פון א אייגענע טאכטער? אמר להם, ס'איז א מחלוקת בית שמאי בית הלל, האבן זיי געפרעגט הלכה כדברי מי, אמר להם הלכה כבית הלל, אמרו ליה, והלא משמך אמרו פון דיין נאמען האט מען נאכגעזאגט הלכה כבית שמאי, אמר להם, עפעס גייט דא פאר, דוסא שמעתם? עטס האטס געהערט ממש מיין נאמען, דוסא האט דאס געזאגט? או בן הרכינס שמעתם? עטס האטס נאר געהערט אז א זון פון הרכינס האט אזוי געזאגט? אמרו ליה חיי רבי, אונז שווערן מיר אינעם רבי'נס לעבן, סתם שמענו, עס האט מען געהערט סתם בן הרכינס און נישט דוסא. אמר להם, איך וועל ענק מסביר זיין וואס דא קומט פאר. אח קטן יש לי איך האב א קלענערע יונגערע ברודער, בכור שטן הוא, זאגט דער מהרש א, א בכור איז ער, ווייל ער האט באקומען א דאפלטע חלק פון חכמה, אבער ער איז א שטן, ווייל ער האלט זיך פעסט אין בעקשנות מיט זיינע שיטות, און ער האט נישט די קבלה פון חגי הנביא וואס רב דוסא האט געהאט, אז צרת הבת איז אסור, ממילא וועט ער זיך האלטן פעסט מיט זיין שיטה ווי די בית שמאי. ויונתן שמו אזוי הייסט ער, והוא מתלמידי שמאי, ער איז א תלמיד פון שמאי, והזהרו עטס זאלטס אכט געבן, שלא יקפח אתכם ער זאל ענק נישט אונטערהאקן בהלכות, אויב עטס וועטס גיין טענה'ן מיט אים, קען ער ענק אונטערהאקן די פיס מיט הלכות, לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מותרת, ער האט דריי הונדערט אופנים מסביר צו זיין פארוואס די צרת הבת דארף זיין מותר. אבל אבער, זאגט ער רב דוסא, מעיד אני עלי שמים וארץ, הימל און ערד זענען עדות אויף מיר, שעל מדוכה זו, אויף דעם שטייסל ישב חגי הנביא ואמר שלושה דברים, דריי זאכן האב איך אליינס געהערט זאגט דער רמב ם פון חגי הנביא, איינס איז געווען אז צרת הבת אסורה, און די צווייטע אז עמון ומואב, די אידן וואס האבן געוואוינט אין די געגנטער וואס מען האט איינגענומען פון עמון און מואב, מעשרין מעשר עני בשביעית שמיטה יאר גייט געווענליך נישט אן קיין תרומות און מעשרות, און אין ארץ ישראל איז בכלל נישט דא קיין לקט שכחה פאה און אנדערע זאכן אין די שמיטה יאר, האט מען געוואלט אז די ארעמע פון ארץ ישראל זאלן האבן פון וואו צו לעבן, האט מען איינגעפירט אז אין עמון און מואב זאל מען מעשר'ן מעשר עני אין די שמיטה יאר, און אזוי וועלן די ארעמע לייט פון ארץ ישראל אהינגיין און האבן פון וואו צו לעבן. און די דריטע זאך איז געווען ומקבלים גרים מן הקרדויים ומן התרמודיים, איך זאג נישט אז זיי זענען ממזרים, ווייל די גוים פון דארט האבן חתונה געהאט מיט אידישע טעכטער און די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים, נאר זיי זענען ריכטיגע גוים גמורים און מען מעג אננעמען פון זיי גרים. די דריי זאכן זאגט רב דוסא האב איך געהערט פון חגי הנביא, ווי אונז האבן געזאגט אז דער רמב"ם האלט אז ער האט אים געקענט און ער האט עס אליין געהערט פון אים, זאגט אבער דער מהרש"א אז אין ספר יוחסין שטייט אז ער האט עס נאר געהאט אזוי בקבלה, און אזוי שטייט אויך אין מאירי אז רב דוסא האט געהאט א שטארקע קבלה מפי חגי הנביא, אבער ער האט אים נישט אליין געקענט. זאגט דער זוהר הקדוש פתח ר' שמעון ואמר מאי דכתיב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ער האט זיך אויסגעדרייט דעם פנים צו די וואנט ויתפלל אל השם ער האט געדאווענט צום אייבערשטן תא חזי קום און זעה כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא ווי שטארק איז די כח פון די תורה וכמה הוא עלאה על כולא ווי דערהויבן דאס איז איבער אלעס דכל מאן דאשתדל באורייתא ווער ס'לערנט תורה לא דחיל האט נישט מורא מעלאה פון די אויבערשטע ומתתאה פון די אונטערשטע.

אן עצה, היך יתיב קמי מאריה ווי ער קען זיך אראפזעצן פאר זיין באשעפער לבטלא ההיא גזירה צו צעשטערן די גזירה, דאפילו אתגזר עליה אפילו מען האט גוזר געווען אויף אים, דלא יתבטל ההיא גזירה, מען האט גוזר געווען אזא מין גזירה אז ס'זאל נישט קענען צעשטערט ווערן די גזירות, מען האט אזוי ווי גע'חתמ'עט שוין זיינע גזירות. מיד אתבטל ואסתלק מניה, ווי נאר דער מענטש לערנט און ער ווייסט ווי אזוי זיך אראפצוזעצן פאר'ן אייבערשטן און צערייסן די גזירות, טוט מען דאס צעשטערן און ס'טוט זיך אפ פון אים. ולא שריא עליה דבר נש בהאי עלמא ער רוהט נישט אויף די מענטש אויף די וועלט, ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא א מענטש דארף לערנען תורה יממא וליליא בטאג און ביינאכט ולא יתעדי מינה זאל זיך נישט אפטוהן פון איר הדא הוא דכתיב והגית בו יומם ולילה ואי אתעדי מינה דאורייתא אויב ער טוט זיך אינגאנצן אפ פון די תורה או אתפרש מינה אדער ער שיידט זיך אביסל אפ דערפון כאילו אתפרש מאילנא דחיי ווי ער האט זיך אפגעשיידט פונעם בוים פון לעבן.

פון זוהר הקדוש, מער באריכות, אז אפילו עס איז שוין געקומען חלילה די צייט פאר דעם מענטש צו גיין פון די וועלט און מען וואלט אים נישט געדארפט צוריק געבן זיין נשמה, אבער אזוי איז די דרך ארץ, אז אויב איינער גיבט עפעס איבער פאר איינעם א פיקדון, אפילו ער איז אים שולדיג מער ווי די ווערד פון די פיקדון, אבער אז מען גיבט עס בפיקדון דארף ער עס צוריק געבן, איז א גוטע עצה אז א מענטש זאל זיך מקדים זיין און אליינס איבערגעבן זיין נשמה בפיקדון, אזוי וועט ער עס צוריק באקומען ווען ער שטייט אויף אינדערפרי, און מיד אשתזיב ווערט ער געראטעוועט מכל מרעין בישין פון אלע שלעכטע קרענקן ומכל רוחין בישין פון די אלע שלעכטע גייסטן ולא שלטין עליה זיי קענען נישט געוועלטיגן אויף אים, ובצפרא אינדערפרי כד קם מערסיה ווען ער שטייט אויף פון זיין בעט, בעי לברכא למאריה דארף ער בענטשן זיין באשעפער, ולמיעל לביתיה אריינגיין צום שטוב, צום בית המדרש פונעם אייבערשטן, ולמסגד קמי היכליה זיך פארנויגן און בוקן, פאר דעם היכל בדחילו סגיא מיט א גרויסע יראה, ובתר כן נאכדעם יצלי צלותיה זאל ער בעטן זיין געבעט, ויסב עיטא זאל זיך אפלערנען אן עצה מאינון אבהן קדישין פון די הייליגע אבות, דכתיב ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך. זאגט דער מחבר אין שלחן ערוך, סימן ש"ז הלכות שבת, ודבר דבר שטייט א פסוק, שלא יהי' דבורך של שבת כדבורך של חול, מען טאר נישט שבת רעדן וואכענדיגע רייד, הילכך אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר, ער טאר נישט שבת זאגן מארגן גיי איך טוהן דאס און דאס, או סחורה פלונית אקנה למחר, איך גיי מארגן קויפן די האנדל, ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות, אפילו סתם נארישקייטן טאר מען נישט פארמערן צו רעדן אום שבת. דבר שאינו מלאכה א זאך וואס איז נישט קיין מלאכה דאורייתא, ואינו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות, ס'איז נאר א שבות א איסור דרבנן, מותר לישראל לומר לנכרי לעשותו בשבת מעג א איד זאגן פאר א גוי דאס צו טון אין שבת, דאס הייסט א שבות דשבות, אמירה לנכרי איז א שבות, און אז די גאנצע ארבעט איז א שבות מעג מען, אבער והוא שיהיה שם מקצת חולי, נאר אויב ס'דא דארטן א שטיקל קרענק, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה ס'וועט זייער שטארק אויספעלן די זאך, או מפני מצוה, נאר אויף אזעלכע פעלער האט מען מתיר געווען א שבות דשבות. כיצד געט ער א ביישפיל, אומר ישראל לנכרי בשבת, לעלות באילן ארויפצוגיין אויף א בוים וואס דאס איז א איסור דרבנן, להביא שופר, לתקוע, תקיעת מצוה וכו'. סימן שי"ט, הבורר אוכל מתוך הפסולת, איינער וואס קלויבט ארויס די גוטע עסנווארג פון די שמוץ, בידו מיט די האנט, להניחו, אויף אוועקצולייגן, אפילו לבו ביום, נאך יענעם טאג גייט ער עס עסן, אבער נעשה כבורר לאוצר וחייב, ס'הייסט ווי איינער קלויבט עס אויף אוועקצולייגן אויף א לענגערע צייט, און ער איז מחויב, מ'מעג נאר ארויסקלויבן גוטע פון די שלעכטע מיט די הענט, אויף גלייך אויפצועסן. הבורר פסולת מתוך אוכל, שלעכטע נעמט ער ארויס פון די גוטע אפילו בידו אחת מיט איין האנט איז ער אויכעט חייב. סימן ש"כ, זיתים, איילבירטן, וענבים און טרויבן אסור לסחטן טאר מען נישט אויסקוועטשן, דאס הייסט דש, אז מען נעמט ארויס א געטראנק פון א עסנווארג, אבער מותר לסחוט לימונעס, די סדר פלעגט נישט זיין צו טרינקען לעמאן זאפט, מען פלעגט עס נאר אריינגעבן אין א עסנווארג, ווערט דאס באטראכט אזוי ווי מען נעמט ארויס א עסנווארג פון א עסנווארג און מען מעג דאס טון. ליתן כרכום בתבשיל, אריינצולייגן דעם מין געווירץ פון כרכום אין א געקעכטס, מותר, ואין לחוש לו משום צובע אפילו ס'ווערט געפארבט דאין צביעה באוכלים ס'גייט נישט אן פארבן ביי עסנווארג. סימן שכ"א, המחתך הירק דק דק, ער צעשניידט גרינצייג זייער דין, חייב משום טוחן, ס'הייסט צומאלן. סימן שכ"ב, פירות שנשרו מן האילן בשבת, ס'איז אראפגעפאלן פירות פון א בוים אום שבת, אסורים בו ביום, יענעם טאג טאר מען דאס נישט עסן ולערב, אבער ביינאכט מותרים מיד מעג מען דאס גלייך עסן. זאגט דער מוסר פון מרגניתא דרבי מאיר, המתחבר לרשע ווער ס'באהעפט זיך צו א רשע, טורד עצמו, טוט זיך פארוואגלען מן העולם הזה ומן העולם הבא, והמסביר פנים לרשע, ער ווייזט ארויס א פריינטליך פנים צום רשע, הרי זה ממרגיזי קל פון די וואס דערצערענען דעם אייבערשטן. והמרמה בדרכיו דער וואס ער פאפט מיט זיינע וועגן מתאבל בסופו וועט ער צום סוף קלאגן, והמטה את חברו ער פארנייגט דעם חבר מדרך טובה פונעם גוטן וועג לדרך רעה צו א שלעכטן וועג, מת בחצי ימיו וועט ער חלילה שטארבן פרי, והמלעיג ער שפעט על המצוות, אין מרחמין עליו מן השמים, מען וועט זיך נישט דערבארעמען אויף אים פון הימל, והמלעיג ער שפעט אפ על עניותן של עניים, אויף די ארעמקייט פון די ארעמע לייט, סוף סוף הוא יגע וועט ער זיך מוטשענען, ואחרים אוכלים יגיעו אנדערע וועלן עסן, זיין פלאג, וכל המרגיל ער איז צוגעוואוינט, להאדים פני חברו ער טוט אסאך פארשעמען דעם חבר, פנקסו פתוחה בו ביום נאך יענעם טאג עפענט מען אים אויף זיין בוך און מען קוקט זיך אום אויף זיינע מעשים מ'איז אים דן ואין לך קשה, ס'איז נישט דא עפעס ערגער, אלא מי שעוסק בדברי הבאי ווער ס'עוסק אין נארישקייטן, אוי למי שהעולם מטעה בו, וויי איז פאר דער וואס די וועלט איז פארנארט אין אים, אוי למי שהשעה משחקת לו, די צייט שפילט אים צו, ס'גייט אים אלעס גוט, מיינט ער אז ער געפינט זיך אויפן גוטן וועג און ער קען ווייטער אנהאלטן וואס ער טוט, אוי למי שנעשה סניגורו קטיגורו, דער מלאך סניגור וואס ער האט, ווערט אים איבערגעדרייט צו א קטיגור, אוי למי שיצרו מנצחו וויי איז פאר דער וואס זיין יצר הרע טוט אים באזיגן, אוי למי שנהפך עליו הגלגל די ראד האט זיך אים איבערגעדרייט, אוי למי שמאבד את עמלו ער מאכט פארלירן זיין גאנצע פלאג. דער חיד"א לייגט צו אפאר שורות כדי צו ענדיגן מיט א גוטע זאך, השם ברחמיו יצילני מכל גזירות קשות ורעות בכלל ופרט, יצילני מיצר הרע מכל צרה, ויזכני לשוב בתשובה שלימה אמן כן יהי רצון.